משיחת כ' מנחם אב תשכ"ט.
וואס בשעת די התוועדות, זיך צוזאמענקומען, איז פארבונדן מיט א ענין פון א יארצייט מיט הילולא, האט מען דערפון נאך א לימוד און נאך א התחזקות אין איינע פון די עיקרי התורה און עיקרי האמונה, און דאס איז וואס לכאורה איז ניט פארשטאנדיק. בשעת א נשמה לאחר מאה ועשרים שנה ווערט נפרד מן הגוף, אדער בשעת ס'ענדיגן זיך די ימים יוצרו ולא אחד בהם, און די נשמה איז עולה לעולם העליון, און א נשמת צדיק איז זי זיך עולה אין עולם האמת און מיט מיט אלע עילויים שבזה, ווי די דרגות וואס ס'איז אויסגערעכנט אין גן עדן, איז לכאורה וואס האט עס א פארבונד מיט זמן בכלל און מיט פעולות פון זמן ווי זיי זענען דא למטה אין עולם הזה התחתון הגשמי והחומרי. אז מען זאגט אז ס'גייט דורך א יאר איז אט א דעמאלט ווערט א שינוי ניט נאר דא למטה נאר אויך אן ענדערונג אין דער נשמה שעלתה למעלה. ווי שטייט אין ספרים אז זי איז עולה בעליה אחר עליה, וואס דאס איז דאך דא בכל יום, ווי די גמרא זאגט אז תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אבער די עליות פון כל יום איז דאס אן עליה בערך פון דעם טאג וואס איז געווען נעכטן מיט א טאג פריער, און פון היינט איז דאס אן עליה בערך פון דער עליה וואס וועט זיין מארגן. נאר וואדען איז זי למטה הימנו. בשעת ס'ווערט אבער א יאר אדער צוויי יאר ביז אדער פֿינף און צוואַנציק יאר איז אט א דעמאלט אין דעם טאג איז אן עליה שלא בערך וואס דאס איז בדוגמא פון טוב יום מיום הולדו על דרך פון יום הולדת איז אף על פי וואס בכל יום דארף זיך זיין א איד א הולך מחיל אל חיל איז ביום הולדת הייבט זיך אן א נייער יאר מיט א נייע תקופה מיט א נייע סדר החיים אט אזוי איז אויך אין די חיים האמיתיים אין חיי גן עדן ועולם האמת זאגן אויך ספרים אז אין דעם יום השנה אין דעם טאג פון יארצייט איז אט א דעמאלט די נשמה עולה אין אן עליה שלא בערך. וואס דערפון ווייס מען אז א נשמה שירדה למטה און זי איז געווען פארבונדן מיט זמן און מקום און האט דעמאלט דורכגעפירט די שליחות אירע כדבעי' וואס דעמאלט איז זי זיך עולה למעלה און גייט מחיל אל חיל, איז וויבאלד אז זי איז אמאל געווען א נשמה בגוף זענען אירע עליות אויך פארבונדן מיט זמן. וואס דאס איז דאך לכאורה א חידוש נפלא וואס דאס טוט אויף דת דת ישראל, אמונת ישראל, וואס דערפון קומען זיך ארויס די אלע דינים וואס נוסף על דערויף וואס איז דא מצד דערויף מצד די עניינים ווי זיי זענען למטה ווי די טעמים בזה, אז דעמאלט איז מען נאכאמאל קוקט מען איבער וואס ס'טוט זיך מיט די קרובים, וואס זיי זיינען בעלמא דין, איז דאך דאס אויכעט אן עליה אין דער נשמה, און דאס איז אן עליה וואס זי איז פארבונדן למעלה אויכעט מיט זמן, וואס באמת כד דייקת שפיר איז דאס ניט נאר א חידוש בנוגע צו א נשמה לאחרי שיצאה מן הגוף, נאר אויכעט בנוגע צו כללות ענין התורה ומצוות. וואס מען זאגט אז דאס איז נעלמה מעיני כל חי ואהי' לפניך שעשועים, און דערנאך זאגט מען אז לא בשמים היא נאר דווקא בארץ, און מען זאגט אז דורך דערויף וואס א איד לערנט תורה און איז מקיים מצוות דא למטה, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט זמן און מקום, אפילו לימוד התורה איז דאך אויכעט דא, ווי ביום לימוד מקרא ובלילה לימוד תורה שבעל פה משנה וכו' כמדובר כמה פעמים די חילוק השיעורים ווי זיי זענען ביום אדער בלילה איז אט א דעמאלט פועל'ט דאס אויף דורך תורת אמת אין אלע ערטער וואו תורה געפינט זיך ביז וואנעט אז דוד הוה מחבר ומקשר אורייתא בקודשא בריך הוא איז וואס דאס איז דאך ווי תורה ווערט פארבונדן מיט עצמות אין סוף, איז דאס געווען דורך לימוד התורה אלי' של דוד אין זמן ומקום מסוים ומפורט, וואס על דרך זה זאגט מען נאך א ענין, אז אף על פי וואס כללות ענין א יארצייט און א הילולא פון א צדיק איז דאך ווי ידוע דער ווארט פונעם רבי'ן נשמתו עדן אז ניט זיי דארפן האבן אונזער פראווען דעם יארצייט, נאר מיר דארפן האבן דעם פראווען דעם יארצייט, איז דאך אבער דאס גופא, וואס דער וואס פראוועט און נעמט אנטייל אין די התוועדות טוט א דבר טוב, איז דאך דאס גורם א נחת רוח אין דער נשמה פון דעם בעל ההילולא, וואס דאס איז דאך ביי אים אן עליה וואס דער ענין הנחת רוח וואס ס'קומט. על ידי מי שהוא איז דאך דאס מוסיף א ענין אין אים, וואס יעדער הוספה אין א נשמה איז דאך דאס אן עליה רוחנית, ווארום כל ענין הנשמה לאחר יציאתה מן הגוף איז דאך דאס אלץ ענינים רוחניים. איז דא אין דערויף ביידע זאכן מזבדק ומזדן, אט א די וואס האבן צו אים א שייכות, צי זיי ווערן אויך נשתנה און זיינען אויכעט עולה בערך ווי זיין עליה, און דער זאָגט אָבער אַז ביחד עם זה איז וויבאַלד אַז מ'ווייסט דאָך אַז מ'האָט צו טאָן מיט אַ בשר ודם און אַ נשמה בגוף רעכנט מען זיך און מען גיט איר נאָך און מיר איז מוחל וכולהו, אויב אָבער זי טוט עפּיס װאָס, כידוע די דוגמה מיט אצבע קטנה אונטער דעם אבן גדולה,

וואס אט דאס איז א הוראה כללית אז מען קומט צו גיין ווי דער מנהג המדינה זאל נישט זיין, מען דארף נאר קומען דערצו אז מען מאכט א הספד און אנוויילינג פון א מצבה וכיוצא בזה, און מען האלט דרשות און דרשות אויף פסוקים וכיוצא בזה, איז דער עיקר נקודה בזה איז אויף מסביר זיין אט די וואס פראווען א יארצייט אדער וכיוצא בזה אז איצטער ליגט אויף זיי א חוב כפול. אז נוסף על דערויף וואס זיי דארפן טון מעשים טובים אין וועלכע ער איז מחוייב מצד דערויף וואס ער איז א מענטש און וואס ער איז א איד און וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן די יכולת אויף צו טון א דבר טוב, איז אים צוגעקומען נאך א ענין ער וויל זיך זיכער גורם זיין נחת רוח ווען דער קרוב זיינער ווען דער נאנטער זיינער וואלט געלעבט.

קען דאך יעדער איד ווי מען זאגט זיך אין די נוסחאות אין אחרון של פסח און יום טוב שני של שבועות ועל דרך זה ביום כיפור ובשמיני עצרת אז מען איז מנדב צדקה און דאס פועל'ט אן עליה אין דער נשמה איז די מי שברך מאכט מען אין זמנים כימים זמנים וימים קבועים אבער טון די מעשים דארף ער זיך פארשטעלן

דעם אייבערשטן, וואס דערנאך קומט עס אראפ אין מצוה גוררת מצוה, אז דער אייבערשטער גיט מערער מעגליכקייט און מערער כח און מערער חשק אויף צו טון אין אן אופן פון הולך ומוסיף ואור אויף ליכטיג מאכן ארום זיך און טון אלע גוטע זאכן ביי געלעגנהייטן פון שמחה וטוב לבב,